שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, איז דער פסוק זאגט אז דער אייבערשטער'ס שמאל, ווי די אלטער רבי וועט טייטשן שמאלו, דאס איז שמאל דוחה, בחינת שמאל איז תחת לראשי, דאס איז פארבונדן מיט ראשי, און ימינו איז תחבקני, וואס תחבקני איז בחינת אחוריים, תחבקני דער חיבוק איז אלעמאל האלט מען דעם מענטש מאחורי, ווי די אלטער רבי וועט מבאר זיין, והנה בענין העולמות כן דרך ה' לבני ישראל.

די ענין פון דחיה וואס דער אייבערשטער איז איז מעניש א מענטש צוליב זיין זיין מעשים בלתי רצויים, פועלט עס תחת לראשי פועלט עס א הגבהה אין דעם בחינת ראש פון א ידען אין ראשי און ימינו איז תחבקני. אין דער נקודה דער אלטער רבי מבאר אין דער מאמר ווי דער שמאל דוחה שלמעלה טוט אויף א הגבהה אין דער בחינת ראש דווקא. וזהו כי תשא, דאס איז דער וואס איז פארבונדען מיט דער פרשה כי תשא את ראש, זהו כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, וועט די אלטער רבי טייטשן וואס איז דער פשט לפקודיהם, פירוש, על ידי איזה פקידה שהוא פוקד עליהם לרעה חס ושלום, לפקודיהם וועט די אלטער רבי טייטשן נישט ווי די פשטות פקודיהם איז עס מניינם, נאר פקודיהם אז דער אייבערשטער וועט זיי וועט זיי אז זיי א פקידה וואס ער וואס ער ער מענישט זיי, דער אייבערשטער גיט אן עונש צוליב צוליב א א רעה וואס א איד האט געטון, כלשון רז"ל אין לך כל פקידה שאין בה מעוון העגל, עס איז פקידה מלשון עונש.

דער אלטער רבי וועט מבאר זיין איז שמאלו תחת לראשי דאס איז פריער טייטש דאס איז טייטש שמאלו תחת לראשי דורך שמאל דוחה שלמעלה ווערט אויפגעטאן א הגבהה אין דער בחינת ראש פון א אידן דערנאך וואס איז ימינו תחבקני וזהו וימינו תחבקני אשר כי יפול לא יוטל חס ושלום איז דער ימינו תחבקני אזוי ווי דער אלטער רבי טייטשט אין לגבי דרוש פון סוכות וואס איז דער מושג פון א חיבוק חיבוק איז מען האלט יענעם אז מען לאזט יענעם נישט אוועקגיין איז כי יפול לא יוטל דער ימין פון אייבערשטן האלט אפ עס זאל נישט זיין קיין נפילה, עס זאל נישט זיין קיין, עס זאל נישט זיין קיין, קיין, קיין אראפפאלן. אבער וואס איז מגביה באופן חיובי, וואס הייבט, וואס קומט אויס פון דעם פסוק? וואס גיט, וואס גיט א השפעה באופן חיובי וואס איז מגביה דעם ראש? דאס איז בחינת שמאל. דער ימין איז סך הכל אן אפהאלט אז מען זאל נישט פאלן. אזוי ווי דער חיבוק על פי פשטות, דער חיבוק איז נישט קיין השפעה חדשה, נאר די חיבוק איז האלט אפ אז מען זאל נישט מען זאל נישט מען זאל נישט קענען זיך אפבינדן פון דעם פון דעם מחבק. און וואס קומט אויס פון פסוק איז דער שמאל גיט אין א געוויסער זין נאך מער פון דער ימין. שמאל איז איז איז פארקערט גיט א השפעה חיובית לראשי א הגבהה און ימינו תחבקני. ווי דער אלטער רבי וועט מבאר זיין אין דער מאמר איז ווי שמאל איז מגביה דער ראש. דער אלטער רבי מבאר באריכות וואס איז בחינת וואס איז דער פשט ראשי בכלל. אז רעדט זיך פון מדריגת הנשמה איז פאראן צוויי מדריגות די ראש פון די נשמה און די רגל פון די נשמה דאס וועט ער מבאר זיין להבין ענין זה בעבודת השם כתיב הקול קול יעקב ב' פעמים ש סתם די רבי נשמתו עדן ברענגט אין א שיחה אין תורה שלום אז ביי דער מאמר דער אלטער רבי פרעגט אין בשעת דער אלטער רבי האט גערעדט חסידות פלעגט טרעפן אמאל אז מרוב התרגשות פלעגט דער אלטער רבי זיך קייקלען אויף דער ערד, איז איינער פון די שטייט אויף דער מאמר אז אין די התחלת המאמר פעלט עפעס אין דעם המשך העניינים, ס'ווערט עפעס אזוי, איז ווייל אינמיטן דער מאמר איז דער אלטער רבי געפאלן אין א דביקות און מ'האט נישט געהערט אפאר ווערטער, איז להבין ענין זה בעבודת השם, כתיב הקול קול יעקב שטייט הקול קול יעקב ב' פעמים קול א' בלא ו' און דערנאך שטייט בו'.

ברענגט עס ארויס די התגלות איז אז מען זאגט צוויי פארשידענע קולות מיינט עס אז צוויי באזונדערע סארטן עניינים וואס ווערן נמשך צוויי פארשידענארטיגע זאכן איז דער אלטער רבי וועט מבאר זיין דער חילוק פון תורה און תפילה זענען צוויי באזונדערע סארטן עניינים צוויי באזונדערע סארטן המשכות זיי זאגן נישט אזוי ריכטיג קול איז וואס ס'ווערט נמשך א געוויסער ענין דער התגלות פון א ענין. דער התגלות פון תורה איז אן אנדער סארט התגלות און המשכה ווי דער התגלות פון תפילה, דאס וועט דער אלטער רבי מבאר זיין. פריער זאגט ער זיין, ופעם אמרו תלמוד תורה כנגד כולם, אמאל זאגט מען אז תלמוד תורה איז די העכסטע זאך, דאס איז העכער פון אלץ, ופעם הפליגו מאוד בשבח מעלת התפילה שהיא כנגד הקרבנות, און אמאל זאגט מען אז תפילה איז נאך העכער, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו שטייט, איז פארקערט אז תפילה איז נאך העכער פון תלמוד תורה.

אויב עבודה איז נדחה פאר מקרא מגילה איז כל שכן תלמוד תורה. אבער די גמרא זאגט שפעטער אז תלמוד תורה דרבים איז נאך חמור פון עבודה. עתה באתי, די מעשה מיט יהושע, עתה של עתה באתי, דאס איז אויף ביטול תורה. אז תלמוד תורה דרבים איז נאך העכער פון. אקעי. איז דאס אז תפילה איז דומה כנגד קרבנות איז א סימן אז אז מעלת התפילה איז נאך העכער פון תורה. אה, אך שניהם אמת. איז דער אלטער רבי זאגט, צוויי באז, תפילה און תורה זענען צוויי באזונדערע עניינים, און חלוקים בעניינם, שהתפילה היא בבחינת מלמטה למעלה והתורה היא בבחינת מלמעלה למטה. תפילה איז וואס א נברא הייבט זיך אויף אויף צו נתקרב ווערן צום אייבערשטן, און תורה איז וואס מלמעלה איז מען ממשיך גילוי אור אלוקי צו א אידן. זאגט דער אלטער רבי, ביאור ענין זה. כי הנה ענין התפילה הוא קיום המצוות קריאת שמע ואהבת וגומר, וואס שטייט אין זהר אז דער לית פ אז דער מכוון פון דאווענען איז דער ענין פון אהבת אויפטון ביי זיך אהבת השם, דאס הייסט אז דער תוכן פנימי פון מצוות תפילה איז מקיים זיין די מצוות קריאת שמע, ס'איז נישט גלאט וואס מ'האט פארבונדן מצוות קריאת שמע מיט תפילה איז על פי פשטות מצד דעם סמיכות גאולה לתפילה, אבער מצד פנימיות הענינים איז דער תוכן פון תפילה און דער תוכן פון קריאת שמע דעם זעלבן ענין, סיי דער תוכן פון דער תוכן פון תפילה איז אויף צו מקיים זיין די מצות עשה פון ואהבת ל, ועל דרך זה תיקנו גם כן כל סדר התפילה קודם קריאת שמע, כדי ש, דאס איז אויך דעם סדר התפילה פון פסוקי דזמרה, דאס איז אויכעט א הכנה צו קרישמע, כדי שיקבל בקרישמע ואהבת באמת. עס איז אלץ איין המשך. דער פסוקי דזמרה קודם קרישמע און דערנאך קרישמע, קודם תפילה איז אלץ אויף צו אויפטון ביי זיך דעם ענין פון ואהבת את ה' אלוקיך. כמו שיתבאר לקמן. א. און וואס איז דער נקודה פון אהבה? איז אז מען וויל פארשטיין וואס איז דער נקודה פון תפילה, דארף מען עס פארשטיין מיט דעם פארשטיין וואס איז דער מטרה תפילה איז אויף צו אויפטון אז דער אהבה זאל זיין באמת. און וואס איז דער מדריגה פון אהבה, וואס איז דער מטרה, וואס איז דער גאול, וואס פאר אהבת השם מאנט זיך א איד, וואס א איד דארף אויפטון ביי זיך, איז הנה הדרך המביאה את האדם לידי אהבה זו, ווי קומט מען צו צו דער אהבה, וואס עס מיינט דער אלטער רבי זאגט ואהבת באמת, וואס איז דער ואהבת באמת, און ווי קומט מען צו צו דעם, דאס מה שכתוב ראה נתתי לפניך את החיים היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. איז דאס זאגט דער אלטער רבי אז די פסוקים גיבט זיך ארויס ווי דער וואס איז דער דרך צו קומען צו דער אמת'ער אהבת השם און וואס איז דער אמת'ער אהבת השם און ווי קומט מען צו צו דעם איז ראה נתתי לפניך דורך מתבונן זיין דורך ראה דער אלטער רבי וועט שפעטער מדייק זיין לשון ראה אין החיים והטוב והמוות והרע און וואס איז דער גאול וואס איז דער אהבה דער אהבה האמיתית איז דאס לאהבה את השם אלקיך כי הוא חייך דאס וועט ער מבאר זיין. זאגט ער אזוי, פריער איז ער מבאר וואס איז דער ראה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב אז אין וועלט איז פאראן אז דער מענטש קוקט זיך איין וועט ער זען אין דער וועלט חיים וטוב און מוות און רע און בשעת דער מענטש וועט זיך גוט איינקוקען אין דאס וואס ער געפינט זיך לפניך דאס איז דער חיים וטוב און ומוות ורע וועט ער במילא צוקומען צו ובחרת בחיים זאגט ער אזוי כי בכל דבר בעולם הזה יש גשמיות ורוחניות רוחניות והחיות הוא חיים וטוב. והגשמי הוא מוות ורע שהוא כלה ונפסד. אז א מענטש זעט אין יעדער זאך אז דער גשמיות זיינע, דער גוף פון דער זאך, איז אלעמאל מצד עצמו שטייט ער אין א תנועה פון ווערן פארפוילט, אויף צו אויסגיין, ער ווערט כלה ונפסד. און דער רוחניות, דער חיות פון דער זאך, דאס איז א זאך וואס איז נישט, וואס קיין הפסדיות איז נישט שייך צו דעם, דאס איז חיים וטוב. ומזה יראה האדם שכשם שגשמיות כל דבר. בטל לגבי רוחניות המחיהו, אז יעדע זאך, בכדי אז א זאך זאל זיין פריש און לעבעדיג איז דאס דווקא דורך דעם וואס ס'איז מער פארבונדען מיט דעם חיות, ס'איז דער חיות און דער רוחניות פון דער זאך, דער לעבעדיגקייט פון דער זאך, דער קיום פון דער זאך איז דער חיות ורוחניות, דער יסוד פון הפסדות שטאמט פון דער חלק הגוף וואס איז דא אין דער זאך. אבער דער נפש, דער נפש אין דער זאך, דאס איז דער חיים וטוב, און כל, בכדי אז דער גוף זאל בלייבן פריש און לעבעדיג, דארף דער גוף זיין אלעמאל פארבונדן און בטל צום נפש, וואס ס'איז דער תכונת ה, ס'הייסט אזוי, תכונת החיים וקיום דאס געפינט זיך אין רוחניות, דאס קען א מענטש זען קלארערהייט, אז דער תכונת הרוחניות וחיות, תכונת החיות וקיום געפינט זיך אין רוחניות פון דער זאך, און דער תכונה, און דער תכונה פון הפסדות און, און, און. און כולו, און דאס איז מצד דער גוף וגשמיות הדבר, ובכדי אז דער זיין דער זאך זאל עקזיסטירן, איז דאס דורך דעם וואס דער זאך שטייט מיט א ביטול צו דער חיות ורוחניות זיינער. דאס הייסט, דער תכונה פון גשמיות מצד עצמו איז הפסדות. דאס וואס דער גשמי איז דא און ער איז פריש, איז דאס מצד זיין קישור וחיבור מיט זיין חיות ורוחניות, און מצד דעם ניתוק פון זיין חיות ורוחניות, מצד דעם הייבט זיך אן דער ענין פון הפסדות. ס'איז נישט, דאס וואס א דבר גשמי ווערט נפסד איז נישט א זאך וואס ווערט משך זמן ווערט נפסד, דער תכונה פון א גשמי מצד עצמו איז הפסדות, זיין תכונה איז אז כל אוודאי יעדע מינוט ווערט ער מער ווערט ער מער פארפוילט ווערט ער מער פארלירט ער זיך מער ווערט ער נפסד, ווייל דער תכונה פון א גשם איז צו זיך פארפוילן און צו נפסד ווערן. דאס וואס ער איז פריש לכתחילה איז דאס מצד דעם וואס ער שטייט מיט א קשר מיט זיין חיות ורוחניות. איז דער חיות, און דער חיות ורוחניות איז א דבר קיים, איז א דבר, איז א דבר עומד. לעומת זה יראה אדם שכשם שגשמיות כל דבר בטל לגבי רוחניות המחייהו, איז כן באדם עצמו הגוף טפל ובטל לגבי רוחניות והחיות שבו. וואס לכן אוהב את חיי נפשו מאוד מאוד, אזוי ווי א מענטש פארשטייט פאר זיך אז דער גוף מצד עצמו, פלייש מצד עצמו, איז א זאך, בשעת בהסתלק הנפש מן הגוף, דער גוף ווערט פארפוילט, פארוואס ווערט דער גוף פארפוילט? ווייל גוף מצד עצמו איז א זאך וואס ווערט פארפוילט. דער גדר פון פלייש איז אז עס איז ווערט פארפוילט, עס ווערט עס ווערט גארנישט, בשעת דער גוף איז פארבונדן מיטן נפש, יעמאלט איז ער פריש און ער לעבט, צוליב דעם ווייל ער איז פארבונדן מיט א נפש, און א נפש איז א לעבעדיגער זאך, אבער גוף איז טאקע איז טאקע א זאך וואס ווערט פארפוילט, און דערפאר איז דער מענטש, ווען א מענטש פארשטייט אז וואס איז זיין קיום, זיין קיום איז דער נפש זיינער. וואס דערפאר האט ער זייער שטארק געמאכט זיכער אז זיין נפש זאל לכן אוהב את חיי נפשו מאוד מאוד, ווייל עס איז זיין גאנצער לעבן, עס איז זיין גאנצער קיום. איז כן, בשעת א מענטש וועט פארשטיין עכט די זעלבע זאך בנוגע צו דער וועלט, אזוי ווי זיין דעם איי ביי מענטשן אליין, איז דאס וואס ער עקזיסטירט, זיין קיום און חיות שטאמט פון דער נפש זיין, און דער בשר הגוף מצד עצמו איז איז איז א זאך וואס וואס איז א נפסד, על דרך זה בנוגע צו דער וועלט אז דער נברא, דער גוף וחומריות פון דער וועלט מצד עצמו איז באמת א דבר נפסד, נישט קיין לעבעדיגע זאך, ס'איז א טויטער זאך, ס'איז א דבר של אין, און דווקא דער נפש ורוחניות וואס איז דא אין דער וועלט, דער חיות ורוחניות, דאס איז דווקא דער גאנצער קיום פון דער וועלט, און דער חיות ורוחניות דאס איז דער חיות אלוקי. איז כן ויותר מכן, אזוי ווי א מענטש בטבע, האט ליב זיין לעבן, האט ליב זיך, האט ער ליב זיין לעבן, איז כן ויותר מכן, יש לאדם לאהוב את ה', כאשר יסתכל בעין שכלו בראייה חושית זיין די ראי', ער וועט זען קלארערהייט כי הוא חייך ממש, שהוא מקור וחיי החיים. סא ראה נתתי לפניך איז א פשוטער זאך, אזוי ווי א מענטש בטבע, א מענטש דארף נישט אויפשאפן א נייע סארט אהבה צו האבן אהבת השם, אזוי ווי א מענטש בטבע האט ליב זיין לעבן, בשעת א מענטש וועט פארשטיין, אז דער עיקר לעבן איז דאס געטליכקייט, דער עיקר דאס איז, דער עיקר מקור החיים איז אלוקות, בשעת א מענטש וועט עס ריכטיג פארשטיין וועט ער במילא ליב האבן דעם אייבערשטן ווייל דאס איז כי הוא חייך ממש. און דאך, דאס דאס זאגט אלטער רבי ווי מען קען דאס זען, פריער זאגט ער כאשר יסתכל בעין שכלו, אז א מענטש וועט גוט פשוט פארשטיין, זיין שכל וועט אזוי מחייב זיין, ער וועט עס קלארערהייט זען מיט זיין שכל, איצט וואס זאגט אלטער רבי ווי מיר קענען זען במוחש אין עולם אין וועלט. וזהו ענין כל צבא השמים לך משתחווים כמאמר רז"ל שהחמה שוקעת במערב ומשתחוה לקונה וכן כל המזלות איז פארוואס ווייל באשר הם משיגים חיותם וקיומם מהווה ומחיה אותם ומקיים איז דאס וואס דער חמה איז אלעמאל שטייט מיט השתחוות צו צום אייבערשטן און אלע מזלות גייען מיט א ריצה מיט השתחוות צו אלוקות איז ווייל זיי דערהערן ס'איז, זיי האבן א מורא'דיגע ליבשאפט צום אייבערשטן, ווייל דאס איז אזוי ווי א מענטש האט ליב זיין נפש. אזוי ווי א מענטש שטרעבט, ווען א מענטש איז הונגעריג לויפט ער עסן, ער וויל ער וויל זיך אויפלעבן פון דאס ניי, ער וויל, אדער א מענטש האט נישט קיין קיין קיין אוויר לנשימה, לויפט ער אויף צו קריגן אביסל פרישע לופט, און ער ער איז רודף צו דעם, איז די חמה איז רודף כלפי מערב, שוקעת במערב און משתחוה צום אייבערשטן, פארוואס? ווייל זי פילט אז דאס איז איר לעבן, דאס איז איר מקור וחיות וקיום, וואס דערפאר לויפט זי צום אייבערשטן, ס'איז אן אהבה צום אייבערשטן, אזוי ווי ס'איז א נאטירליכע זאך, ווייל זי שטרעבט זיך צו איר אייגענעם לעבן, דערפאר לויפט זי אהין צו. דאס קומט, וזהו ראה, דאס איז דער ראה נתתי לפניך, שזה יראה אדם לעיניים בראיה חושית. דאס קען א מענטש זען קלארערהייט שהרי רואה חיותו וקיומו, א מענטש זעט דאס וואס ער אליין לעבט און ער אליין עקזיסטירט, דאס זעט ער, און ער איז אינטערעסירט אין דעם, וכן רואה השתחוות של צבא השמים, און ער זעט אויך קלאר ווי די צבא השמים, וואס אינטערעסאנט, עס שטייט אין חסידות, צוליב דעם וואס זיי זענען מער בטל, זיי דערהערן טיפער זייער מקור החיות, דערפאר האבן זיי א שטארקערער קיום. דאס וואס זייער קיום איז א נצחיות'דיגער קיום, און זייער פרישקייט איז א נצחיות'דיגער פרישקייט, איז צוליב דעם ווייל זיי שטייען בביטול צו דעם נפש זייערן. כל זמן מען שטייט אין ביטול צום נפש, יעמאלט לעבט מען. איז דאס קען א מענטש זען בראיה חושית. ועל ידי זה. דארט רעדט זיך ראי' משיגים חיותם וקיומם. בסדר, ביים נפש איז דאס ווייל די נפש איז בהתלבשות אין גוף. אלוקות לפועל דערהערט מען אז מען מוז מתבונן זיין במקור החיים אפילו אט דער מדריגה אין אלוקות וואס איז נאך העכער פון פון וואס ווערט נתלבש אין זייער גוף גופא מען זאל דערהערן אז אלוקות בכלל איז מקור החיים דער אלטער רבי רעדט אויף די זעהט שפעטער אין מאמר אפילו דאס אזא מין סארט אהבה קען מען האבן סיי צום מדריגה פון ממלא כל עלמין אפילו צום מדריגה פון סובב כל עלמין בכלל אזוי ווי א מענטש האט ליב זיין נפש בשעת א איד וועט דערהערן ווי אלוקות איז דער מקור החיים ער וועט עס פארשטיין, איז אפילו דער מדריגה פון אלוקות וואס איז נאך העכער פון התלבשות אין גוף, מדריגה פון אלוקות וואס איז מופלא פון וועלט, וואס איז נאך העכער פון וועלט, אויב דאס איז עכט דער מקור החיים פון ממלא כל עלמין, וועט ער שטרעבן צו דעם, ווייל דאס איז זיין לעבן, דאס איז זיין מקור החיים. איז די צבא השמים איז פאראן וואס ווערט נתלבש אין זייער גוף בפנימיות, און פאראן וואס זיי דערהערן משיג זייער מקור החיות וואס איז נאך העכער פון התלבשות אין זייער גוף, און זיי שטרעבן זיך צו דעם ענין.

דאס שטייט אז וויבאלד די צבא השמים זענען מיט א העכערע ביטול דערפאר איז זייער קיום שטארקער און מער און מער א פעסטער קיום. עס שטייט נישט לגבי דער מדריגה. זאגט ער, זאגט די פועל אז דאס וואס זיי, דאס איז א ענין פון השגה לפועל, עס איז נישט סתם, דער אלטער רבי זאגט נישט זיי זענען רואה ומשיג, עס איז אן עבודה, דער אלטער רבי, דער רמב"ם זאגט דאך אז די צבא השמים האבן

אויף צו אויף צו טאקע האבן א ראי' אין דעם ענין, ווי דער עיקר החיות פון אלץ איז געטליכקייט. דאס איז דער נקודה פון פסוקי דזמרה מיט ברכת קרישמע, אלץ אלץ דערפירן ביי א מענטשן אז ער זאל זאל האבן א ראי' מוחשית אז אלוקות דאס איז זיין מקור החיים, במילא וועט זיין ואהבת אן אהבה מיט אמת, אזוי ווי ער האט ליב זיין אייגענעם נפש. איצטער וועט דער אלטער רבי טייטשן ווי דער דער מדריגה פון אהבה דאס ליגט אין די פסוקים פון קרישמע, דאס איז דער מכוון וואס מען וויל אויפטון ביי א אידן דורך קרישמע, ווי דאס זאגט ועל ידי זה יבא למדריגת ואהבת את השם אלקיך בכל לבבך, דאס איז דער מדריגה פון בכל לבבך, נישט בכל נפשך, דאס איז דער מדריגה פון בכל לבבך, וואס איז דער בכל לבבך? בשני יצריך, אבער שאפילו היצר הרע וועט עס נכנע ובטל נגד אהבת השם. כמו שכתוב, כמו שאמרו רזל בטל רצונך מפני רצונו, דורך דער אהבה וועט נתבטל ווערן דער רצון פון יצר הרע. פירוש, פארוואס לפי שאהבה זו, אלטער רבי זאגט איצטער לאמיר זאגן אזוי, לפי שאהבה זו הבאה מחמת ראייה חושית כזו אין ערוך אליו, ולא נמצא דוגמתה כלל בענינים גשמיים כמאמר מי ידמה לך ומי ישוה לך ומי יערך לך. דער אלטער רבי מיינט אז נישטא אזא מין סארט אז א מענטש זאל קענען זען באשעם ממש קלארערהייט ווי דאס איז זיין גאנצע מקור וחיות וקיום, ס'איז נישטא אזא זאך אין עולם הזה, אזא מין סארט אהבה צו א זאך וואס א מענטש זאל האבן במוחש אז דער ענין אין דעם באשטייט זיין גאנצן לעבן. א מענטש קען האבן אן אהבה צו אן ענין אין די עולם הזה, א גשמי אין די עולם הזה, דאס גיבט צו עפעס, ער קען זיך איינרעדן דאס גיבט צו, און דאס איז זיין מקור פון לעבן, דאס קען א מענטש זיך נישט איינרעדן, דאס איז זיין מקור פון לעבן. אלוקות, דאס קען א מענטש זען קלארערהייט, ווי דאס איז דער מקור פון די גאנצע חיות וקיום, אז א מענטש פארשטייט פארשטייט קלאר, אז א נברא מצד עצמו איז א זאך וואס וואס ווערט אויס, און דער חיות וקיום פון א זאך, אז דאס איז די רוחניות זיינע, קען ער האבן א ראי' מוחשית און זען אז דער אלוקות איז זיין מקור החיים, במילא וועט ער זיך שטרעבן צו געטליכקייט, און קעגן דעם ענין קען דער יצר הרע נישט לוחם זיין. דאס איז בטל רצונך מפני רצונו, אבער בשעת א מענטש דערהערט דעם ענין איז ואהבת וועט עס זיין, וועט עס זיין במילא ואהבת השם אלקיך בכל לבבך אויך מיטן יצר הרע, ווייל דער יצר הרע קען נישט קען נישט מנגד זיין צו דעם אהבה, קען נישט ער קען נישט חולק זיין אויף דער אהבה, אז מען זאגט אז מען זאל האבן ליב דעם אייבערשטן ווייל דער אייבערשטער איז זייער א גוטער זאך, זייער א דבר יקר מאוד, דער יצר הרע קען זאגן אז עולם הזה איז א דבר יקר מאוד, אז מען זאגט אז דער אייבערשטער ער איז דער מקור החיות וקיום און אלץ אויסער אים איז א דבר האט אין זיך הפסד וכיליון, און ער איז א זאך וואס ער איז קיים באופן נצחי, דאס, און במילא דארפסטו עס ליב האבן ווייל דאס איז דאס איז דער מקור פון קיום, דאס איז דער מקור פון חיות, איר ווילט נישט זאגן זאגן פארקערט, זאגן וואס אז עולם הזה דאס איז דער מקור פון קיום, אז די גאנצע מעשה דא איז א הולך והוה ונפסד, די יצר הרע קען נישט קומען און טענה'ן אז דער שטיקל עסן אז דאס איז דער מקור פון חיות וקיום, דער שטיקל עסן ווערט דאך פארפוילט און און ס'איז א דבר וואס ווערט פארפוילט אין צוויי טעג, איז קעגן דעם קעגן דעם אהבה ווערט די יצר הרע נתבטל.

און דאס קען מען זען בראי' חושית, און דער ראי' חושית דארף תמיד כסדר אלעמאל זיין, איז אהבת השם איז איינע פון די מצוות תמידיות, דער אלטער רבי זאגט, דער, דאס איז דער מכוון פון דער בעיסיק אהבה וואס מאנט זיך פון א אידן, איז דער אהבה אז דער אייבערשטער איז די מקור החיות און דאס איז זיין לעבן, און דאס דארף זיין באופן תמידי, און אויף דעם שטייט הכסיל בחשך הולך אז מען איז נישט פארבונדן אלעמאל מיט דעם ענין, מה שאין כן החכם עיניו בראשו שיהיה תמיד לנגד עיניו חיותו וקיומו מאור אין סוף ברוך הוא. מ'וועט זען אלטער די אלטער רבי רעדט דא עס איז אמאל זאגט מען כי הוא חייך אין נידעריגערע מדריגות די אלטער רבי רעדט אפילו א העכער מדריגה אפילו א מענטש ווי די דאס אזא מין סארט אהבה קען זיין אפילו צו מדריגות וואס איז נאך העכער פון התלבשות אין עולמות מדריגות פון אור אין סוף הסובב כל עלמין ווייל ווער איז דער מקור החיות פון דער חיות וואס ווערט נשתלשל און נתלבש אין וועלט איז דאס פון דער אור הסובב כל עלמין איז דער אהבה אויכעט צו זייער הויכע מדריגות אין אלוקות דאס וועט זיין נוגע שפעטער אז א מענטש דארף אלעמאל האבן פאר זיינע אויגן זיין קיום וואס ער האט פון אור אין סוף ברוך הוא וככה תהיה אהבת השם, דורך דעם וואס ער וועט האבן אלעמאל די ראי' אין דעם ענין, וועט זיין אהבת השם תקועה בליבו תמיד, ותהיה נפשו קשורה באלקים חיים, קשר נפלא וחזק לעד ולעלמי עולם. איז עס זאגט אלטער רבי אזוי, וואו דער אלטער רבי לייגט צו א נייע זאך, וואס איז נוגע אזויפיל דעם ענין און דעם אהבה אז דאס זאל זיין אן אהבה וואס איז תקוע בלב תמיד, זאגט ער אזוי, וזהו ענין חילא דתיובתא יתיר ותדיר הנזכר בזוהר הקדוש תיקון פגם הברית, אין זוהר שטייט אז דער תשובה וואס מאנט זיך אויף תיקון פגם הברית איז דאס חילא דטיובתא יתר ותא דער. און פריער איז דער אלטער רבי מבאר דער ווארט אז דער תשובה דאס איז דער אז א מענטש זאל פועל זיין מיט זיך דעם אהבה, דער אהבה כי הוא חייך, דער אהבה וואס שטאמט פון דעם וואס ער דערהערט אז דער אייבערשטער איז זיין חיים, איז זיין לעבן, איז זיין נפש. איז דאס איז דער דאס איז מסביר דער ווארט תיובתא תדיר, ווייל דער אהבה איז דווקא ענין תדירי, ווייל דער סיבת אהבה קען דער מענטש אלעמאל האבן, ער קען אלעמאל האבן די ראי', במילא די תוצאה וועט וועט עס זיין באופן באופן תדיר. פריער אבער איז דער אלטער רבי מבאר פארוואס פארוואס דער תיקון פון פגם הברית איז דווקא דעם אהבה. זאגט ער אזוי, כי ברית הוא ענין ההתקשרות, ברית איז איז פארבונדנקייט, ובקדושה הוא ענין התקשרות נפשו בשורשו וחיותו, ובהיפך זה לעומת זה הוא התקשרות בתאוות עולם הזה ותענוגות בני אדם. ולכן התיקון הוא להפך לבו מהיפוך להיפוך מן הקצה אל הקצה ממש. איז דער תיקון פון פגם פגם הברית ברית איז דער ענין פון התקשרות, פארבונדענקייט. עס איז דאס וואס איז דער פגם הברית איז וואס מען איז פארבונדען מיט עולם הזה, מען איז מושקע אין עולם הזה,

דער אלטער רבי זאגט זייער אין קורצע ווערטער, דער אלטער רבי זאגט נאך א ווארט, דער אלטער רבי לייגט דא צו אז דער אהבה וואס איז דא, דער אלטער רבי זאגט, לדבקה נפשו בשורשו וחיותו נמשך ממנו יתברך, שהוא קל חי וקיים, בבחינת ברית המקשר וממשיך החיות, מבחינת סובב כל עלמין להיות ממלא כל עלמין. ווייל דער ענין הברית למטה איז דער ענין הברית וועט ווי ער זאגט פריער דער ענין פון התקשרות, איז דא התקשרות אין לעומת זה אין עולם הזה, און דער תיקון אויף דעם איז ביי א מענטשן אויפטון ביי זיך ברית א התקשרות אין אלוקות. אבער בשעת דער מענטש פועל'ט ביי זיך אז ער זאל זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן, פועל'ט ער אויכעט למעלה דעם ענין פון ברית, ווי דאס שטייט אין קבלה, אז למעלה דער יסוד, ס'איז דא דער מדריגה, וואס אלקות איז משפיע חיות אין וועלט, דאס איז אויכעט דעם ענין הברית, דער יסוד, דער בחינת היסוד, דאס איז דער מידת היסוד, דאס איז די מידת ההשפעה. דורך דעם וואס א מענטש פארבינדט זיין יסוד מיט אלקות, ער איז זיך מתקשר מיט אלקות, פועל'ט ער למעלה אז דער אייבערשטער זאל וועלן משפיע זיין חיות צו וועלט.

איז איז דער אלטער רבי מסביר דעם צוויי איז דער דאס וואס א איד דארף אויפטון ביי זיך א ברית דאס הייסט א התקשרות מיט אין אלוקות איז דאס אין צוויי נקודות ער דארף זיין פארבונדן מיט אלוקות פארבונדן מיט זיין מקור ושורש און ער דארף אויפטון ביים אייבערשטן דעם ענין הברית אז דער אייבערשטער זאל וועלן מתקשר ווערן מתקשר זיין מיט מיט און משפיע זיין אין עולם הזה ביי וועלכע דרגה דארף ער אויפטון אין אלוקות ביי דער מדריגה פון אלוקות וואס איז סובב כל עלמין דארף ער אויך זיך פארבינדן מיט בחינת סובב כל עלמין, דאס לייגט דער אלטער רבי צו דא, אז דאס וואס תיקון פגם הברית איז, ערשטנס פארבינדן זיך מיט אלוקות בכלל, און אויכעט פארבינדן זיך דווקא מיט די מדריגת אלוקות וואס איז סובב כל עלמין, וואס איז העכער פון התלבשות, און פארבינדן זיך מיט דעם, און דווקא דורך דעם איז ער ממשיך פון למעלה קל חי וקיים, אז דער אייבערשטער זאל אויכעט ביי זיך אליין פועל זיין די ענין פון יסוד, די ענין פון השפעה, אז משפיע זיין אין וועלט. דאס זאגט ער. לכן התיקון הוא להפך ליבו מהיפך להיפך מן הקצה אל הקצה, אז תמורת התקשרות מיט עולם הזה זאל ער זיין בהתקשרות מיט אלוקות, לאדבקא נפשו בשורשו וחיותו הנמשך ממנו יתברך, דאס הייסט לאדבקא נפשו בשורשו וחיותו הנמשך ממנו יתברך, שהוא קל חי וקיים, פון וואס איז דער שורש און מקור החיות? פון אלוקות, בחינת ברית, דאס איז די בחינה פון ברית, המקשר וממשיך החיות, בחינת סובב כל עלמין לתוך ממלא כל עלמין, און דאס דארף א מענטש אויפטון, ער דארף זיך פארבינדן מיט דער מדריגה להחיות, און דאס איז די מדריגה פון ברית למעלה, עס איז דער ברית למעלה די מידת היסוד דאס איז מקשר סובב מיט ממלא, וואס דורך דעם ווערט להחיות נפש כל חי ורוח כל בשר איש, שתהיה דביקות אמיתי ותמידי, און דאס איז יתיר ותדיר. דער אלטער רבי איז נישט מסביר די ווארט דווקא יתיר דא, אבער די ווארט תדיר איז מבאר דער אהבה דווקא ענין פון תדיר, און יתיר כנראה וואס די אלטער רבי לייגט צו דא, דער ענין פון ואהבת מצד עצמו אין קריאת שמע איז דער עצם ענין פון כי הוא חייך. אויף דעם ענין פון ברית איז נוגע אן אהבה, דער ענין פון כי הוא חייך זאל זיין צו אויכעט צו סובב כל עלמין, ווי דער אלטער רבי זאגט, נישט גענוג דער מקור החיות, א איד זאל הערן דאס דער מקור החיות זיינער ווי ער שטייט בהתלבשות אין וועלט, נאר דער מקור החיות ווי דאס איז מצד סובב כל עלמין, און דאס איז דער חילא דתיובתא יתיר וואס מאנט זיך מצד תיקון פגם הברית. דער עצם ענין פון אהבת השם כי הוא חייך, דאס איז קריאת שמע, דאס איז לאו דווקא די ענין פון סובב כל עלמין. אויף תיקון פגם הברית דארף מען האבן דעם ענין פון חילא דתיובתא יתיר, דאס הייסט אז זאל זיין א מענטש זאל פילן כי הוא חייך, אויכעט דער מקור ושרש החיות ווי דאס איז אין סובב כל עלמין, און דווקא דורך דעם פועל'ט ער למעלה ברית וואס איז מקשר סובב מיט ממלא און משפיע אין וועלט. און דאס איז יתיר ותדיר. א. איז ולא די בזה שהוא מעורר את האהבה בשעת התפילה וכו', די אלטער רבי גייט צו צו די פריערדיגע, מסביר זיין וואס איז די ווארט פון תדיר. אז ס'איז נישט גענוג וואס מ'איז מעורר דעם אהבה נאר בשעת'ן דאווענען וכיוצא בזה ואחר כך חולפת ועוברת, נאר דאס דארף זיין א ענין פון תמידי, א ענין תדיר, וואס דאס דווקא דורך דער אהבה כי הוא חייך. כדכתיב קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, ושפת אמת תכון לעד כתיב, מה שאין כן ועד ארגיעה וכו'. איז דאס דער אלטער רבי זאגן פון. וואס א צדיק דארף טון וועגן יעדער איד? יעדער איד דארף אלעמאל, ס'איז דא מדריגות אין יעדע זאך, אבער אמאל, דער אלטער רבי זאגט, וואס איז דער מכוון פון תפילה פון דאווענען? א מענטש זאל איינקוקען ביי זיך, מתבונן זיין, ווי דער עיקר ושורש החיות איז געטליכקייט, במילא זאל ער צו דעם, דאס זאל זיין זיין שטרעבן, אזוי ווי ער האט ליב זיך.

אבער די לפועל, דו זאגסט פריער ווי איז שייך א מענטש זאל טראכטן וועגן דעם א גאנצע צייט? אויב סאיז א זאך וואס א מענטש זעט, א ערנסטע זאך וואס א מענטש זעט, איז עס נישט, דארף עס נישט אלעמאל נאכאמאל אויפטון ביי זיך דעם הבנה אין קאפ. אויב א מענטש האט א זאך במוחשיות ביי זיך, דארף נישט, ער דארף נישט אויפשאפן דעם ענין, ער האט עס ביי זיך. אזוי זאכן וואס איז אלעמאל קבוע ביי זיך, אזוי די זאך, אזוי דער מושג זיינער. דארף נישט אלעמאל טראכטן וועגן דעם, אט דאס איז דאס איז דער א מענטש, וואס איז זיין חיות וקיום, איז אז עס ווערט נקבע ביי אים ער האט געזען במוחש איין מאל אז דאס איז זיין לעבן, ווערט עס נקבע ביי אים, ער דארף עס נישט שאפן פון דאס ניי א גאנצע צייט.

ער חי וקיים און ער איז דער מקור החיות און דאס קען זיין מצד עבודה, אבער האבן א מוחשיות, האבן א בהירות, א קלארקייט, א ראי' מוחשית, דאס איז עפעס א מתנה מלמעלה, זאגט ער אזוי, והנה בחינת ראי' חושית זו המביא לידי אהבה זו, נמשך לישראל מלמעלה. ווערט נישט אויפגעטאן מיט די עבודה, כמו שכתוב והשם עליהם יראה, ויצא כברק חצו. זהו המשכה והארה שמאיר ובא לישראל להיות עליהם יראה להיראות באור השם חי החיים יתברך בראייה חושית ולאו דווקא ב. עס קען זיין אז דעם ענין איז דווקא מצד סובב. די עצם ענין פון ראייה חושית, די אלטער רבי זאגט פאר די גאנצע התבוננות פון צבא השמים לך משתחוים, לאו דווקא דארף מען אנקומען דווקא צו דעם ענין פון השם עליהם יראה. אבער זיין ראייה חושית ווי די אלטער רבי זאגט, דער תיקון כמה ברכות איז א ראייה אהבת השם צו די בחינה פון סובב כל עלמין,

אן א ברכה איז די פשט מען איז מתבונן אין ענייני העולם וואס זיי ברענגען ארויס א ראי' מוחשית ווי די געטליכקייט דאס איז דער ווי די אייבישטער איז זן ומפרנס לכל דאס וואלט געקענט זיין אן א ברכה אויכעט אן א ספעציעלע ברכה לפניהם ולאחריהם אז מען זאגט א ברכה בעט מען מלמעלה אז זאל נמשך ווערן א גילוי מלמעלה נישט סתם אז די פסוקי דער ענין מצד עצמו זאל מעורר זיין. מען בעט א געוויסער ספעציעלער המשכה. ועל דרך זה תקנו לפני קריאת שמע כזה דכתיב וכסא שעה חבר אחד וכו' שאנו מבקשים, זייער אינטערעסאנט, שאנו מבקשים שיאיר לנו אור ה' בהתגלות. ס'הייסט, מיר בעטן ביים אייבערשטן אז פסוקי דזמרה דאס זאל טאקע אויפטון א ראי' מוחשית אין אלוקות, כדי שיקבלו בקריאת שמע מצוות ה' ואהבתו באמת. ווייל זהו הוי' אלוקינו. מען בעט אז הוי', דאס איז די מדריגה פון סובב כל עלמין, דאס זאל טאקע ווערן, מען זאל פילן טאקע ווי כי הוא חייך ממש, אלוקינו, כחנו וחיותנו. דאס איז א דער אלטער רבי מסביר בפנימיות פשוט דעם דעם יא בפשטות מאכט מען א ברכה ווייל עס האט א תקנה עס האט א תקנה מדרבנן פסוקי דזמרה איז א תקנה ווי אלע תקנות אבער דער אלטער רבי זאגט מען מאכט א ברכה ווייל די פסוקים גופא איז נישט גענוג מען דארף האבן א בקשה מיוחדת אז טאקע מאיר זיין מלמעלה דעם ענין. אט דעם ענין יא יא

זאגט אז מיר בעטן ביים אייבערשטן אז וואס איז וואס איז די טייטש פון הוי' אלוקינו, דער הוי' מען זאל מען זאל דערהערן ווי דער סובב הוי' דאס איז סובב כל עלמין ער איז דער מקור החיות פון א אידן, און דאס ער זאל פילן דאס איז זיין נפש דאס איז זיין לעבן, מען זאל שטרעבן צו דעם ליב האבן אזוי ווי דאס איז זיין חיי נפשי ממש, איז דאס זאגט ער אזוי, כי הנה אמרו רז"ל גדולים ישראל יותר ממלאכים, אידן זענען נאך העכער פון מלאכים. דער אלטער רבי איז מבאר וואס ער זאגט פריער אז והשם עליהם יראה אז דער ראייה מלמעלה איז דווקא צו א אידן, זאגט ער זאגט ער אזוי, עס שטייט גדולים ישראל יותר ממלאכים שממתינים לומר קדוש עד שישראל אומרים למטה, דארט שטייט אז מלאכים ווארטן מיט זייער שירה ביז אידן זאגן זייער שירה, לכאורה אינו מובן שיתרון זה לאדם בהיותו בעולם הזה מלובש בגוף גשמי, איז אז מען וואלט געזאגט שירה של נשמות למעלה וואלט מען פארשטאנען, מען זאגט אבער א איד למטה איז אויף זיי זאלן זאגן קדוש דארפן מיר זאגן פריער קדוש. ואין לך אדם שניצל ממחשבות זרות, על כל פנים מחשבה שהיא זרה אצלו לפי ערכו, לפי ערך, אפילו א מענטש האט נישט קיין מחשבות זרות, אבער מחשבה שהיא זרה לפי ערך זיין מדריגה, הגדול לפי גודלו הקטן לפי קטנו, והמלאכים כולם עומדים ברום עולם מופשטים מחומר הגוף הגשמי, וכולם עושים באימה ויראה רצון קונם מו' ימי בראשית, בלי שום ביטול אפילו והפסק אפילו רגע אחד. איז ווי קען מען מאכן אז אלס אויב ער זאגט א נברא, ווי הויך א נברא זאל נאר זיין, א נשמה בגוף, איז דא עפעס א הפסק אין זיין התקשרות.

רק שהם אינם תופסים מקום בפני חיות אלוקות השורה בתוכם. והמשכת והתפשטות החיות שבהם הוא הוא האומר ועושה בהם כרצונו בהם. ממילא איז א מלאך איז נישט א מלאך איז נישט קיין נברא בפני עצמו וואס זאגט שבח צום אייבערשטן, א מלאך איז בטל וטפל צו דער חיות אלוקית וואס איז מלובש אין אים. לכן כתיב בהגר ואת אתו מיט שפעטער א דוגמא לכן כתיב בהגר ותקרא שם השם שם השם הדובר אליה והוא המלאך שדיבר עמה וכן מלאכים שבאו אצל אברהם כתיב ויאמר שוב אשוב אליך ובשליחותו של מקום אמר לו כן כאילו אמר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו והיינו לפי שאין תופסין מקום נגד החיות אלוקות המדבר בהם ואינם רק מעבר שעל ידיהם נשלח הדיבור והפעולה למטה איז א מלאך אין, מיינט אז ער ברענגט שפעטער א דוגמא. אבער על דרך, על דרך מ'זאגט פשוט נשמה און גוף, אזוי ווי דער גוף פונקציאנירט נישט אליין, אזוי ווי דער רבי ברענגט אין תניא אז דער גוף איז בטל צום נפש, אז דאס וואס דער גוף שמייכלט למשל איז נישט ווייל דער גוף, דער בשר הגוף איז מחליט צו שמייכלען, דער גוף איז בטל צום נפש, אז דער נפש שמייכלט איז דער גוף שפיגלט אפ אז דאס וואס טוט זיך אויף אין נפש, דער מלאך אויכעט נישט ווייל דער מלאך האט אין זיך עפעס אן אייגענער דער מלאך איז א מרכבה צו אלוקות, ער איז בטל צו אלוקות, און וואס דער אייבערשטער וויל אדורכפירן, איז דער מלאך ער זאגט אטאמעטיקלי טוט דאס וואס דער חיות אלוקי וויל דורך אים דורכפירן, ער איז נישט קיין אייגענער מציאות אפגעזונדערט פון דער חיות אלוקי, ער איז בטל וטפל צו דעם חיות, און ער איז אלס ער איז לשימוש, ער איז אזוי ווי א כלי א טול אין די הענט פון די חיות, און דאס וואס דער מלאך זאגט שירה דאס איז אויך א תוצאה פון די געוויסע התגלות אלוקות וואס ווערט נמשך דורך אים, ס'איז נישט זיין שירה, נישט זיין מציאות. אקעי באמת איז דא דא אן אריכות. והמשכה והשפעה זו היא דרך השתלשלות וזהו שכתוב בקדוש זה אל זה ואמר קדוש תרגום מקבלין דין מדין ובלשון מקרא נאמר על המשפיעים שכאילו ממשיך שפע זה לזה ובלשון התרגום נאמר על מקבל בחינת נוקבא על כל פנים מיט דער חיות, די נקודה וואס דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען איז, אז דער וואס דער עיקר פון דער מלאך איז דער חיות וואס אין אים איז מלובש. והנה זאגט ער אזוי, מצד החיות לא שייך לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש ומובדל, דמשמע שיש עוד דבר נפרד ויש זולתו אלא שהוא קדוש ומובדל ממנו. אז מ'זאגט אז דער אייבערשטער איז קדוש, קדוש איז דער פשט אז דער חי אז ס'איז דא א מציאות, און אלוקות איז מופלא ומובדל פון דעם מציאות. א מלאך איז נישט שייך אזא זאך, און א מלאך, דער ענין אז נתגלה ווערן ווי דער אייבערשטער איז דער הבדלה ווי דער אייבערשטער איז קדוש און מובדל פון אלוקות, דאס איז נישט שייך דעם גאנצן ענין ביי א מלאך. ובאמת אומרים איה מקום כבודו כו', עד שנמשך החיות למטה לישראל המלובשים בגוף גשמי, שהוא דבר נפרד ויש בפני עצמו, ומכסה ומסתיר קדושת אלוקות, ואז על ידי אתערותא דלתתא ביטול הגוף הגשמי, לגבי רוחניות מקור החיות שבו. טו דאס אז ער זאגט א פלא'דיגע זאך דער קדוש קדוש קדוש וואס דער מלאך זאגט דאס איז וואס דער מלאך דערהערט וואס אלוקות איז סובב כל עלמין דער הפלאה והבדלה פון אלוקות וואס דער אייבערשטער וואס געטליכקייט איז מובדל פון דער מציאות העולם דער ענין דאס איז אלוקות איז סובב און מובדל פון וועלט דאס קען א מלאך דערהערן נאר לאחר וואס א איד איז זיך מתבונן אין דעם ענין פון סובב כל עלמין. נאר לאחר וואס א איד איז ממשיך ביי זיך אין זיין נפש אהבת השם, נאר דורך דעם קען א מלאך האבן א דערהערן אין דעם ענין פון סובב כל עלמין. אבער מצד עצמו קען א מלאך נישט האבן קיין השגה אין דערויף. דאס זאגט ער, ער זאגט אזוי, עד שנמשך החיות למטה לישראל המלובשים בגוף הגשמי, וואס דער גוף הגשמי איז א דבר נפרד ויש בפני עצמו ומכסה ומסתיר קדושת החיות, איז בשעת דער נשמה ווערט נמשך אין גוף, און דער גוף איז א זאך וואס איז מסתיר אויפן חיות, מצד דער גוף קען זיך א מענטש אויסדוכטן אז לעבן איז זיין אייגענער געשמאק און ער דערהערט נישט ווי דער גאנצער מציאות איז געטליכקייט. עס איז און א מענטש דארף פועל זיין ביי זיך דעם ענין, זאגט ואז על ידי אתערותא דלתתא בביטול גוף הגשמי לגבי רוחניות, בשעת א מענטש פועלט ביי זיך אויף צו מבטל זיין זיין גוף צו זיין נפש ומקור החיות שבו, איז יעמאלט זאגט ער והתגלות אור השם למטה, מה שאמר ברוך אתה וכו', זאגט מצד הגוף שייך לומר עליו יתברך שהוא קדוש ומובדל ולכן גם המלאכים אומרים קדוש וגומר שאור והמשכה זו שישראל ממשיכים למטה עובר דרך המלאכים וגומר. ס'הייסט, ווערט דערהערט ווי אלוקות איז העכער, ווי אלוקות איז בהבדלה, דאס קען, דאס קען דערהערן נאר א נשמה אין א גוף. ווייל דער נשמה ווי ער שטייט בהתלבשות אין גוף, ווי דער גוף פילט נאטירליך, ווי די גשמיות'דיגע מציאות איז געשמאק. ווי די גשמיות'דיגע מציאות אז דאס איז דער עיקר, און די נשמה פועלט אויפן גוף אז ס'איז נישט אזוי, אז דער אייבערשטער ער איז דער עיקר לעבן, ער איז דער עיקר מקור וחיות פון אלץ. אבער דער ווי דער בשעת דער איד געפינט זיך דא למטה אין א גוף גשמי, איז אויף וויפיל ער וועט נישט האבן א ראי' חושית אין געטליכקייט, ער וועט זיך קלאר אזוי קלארערהייט פארשטיין ווי דער אייבישטער ער איז דער מקור וקיום, ער איז דער חיות זיינער, אבער דאס איז אלעמאל ווי אן אפגעטראגענע זאך פון דער מענטשן. דער עקרון אלוקות וועט אלעמאל זיין עפעס א העכערע זאך פון דער מענטשן. איז אזוי ווי למטה בפשטות, בשעת א מענטש האט א דערהערט און ער פארשטייט ווי אלוקות איז דער עיקר, איז ווי נעמט א מענטש למטה אלוקות ווי א העכערע זאך, איז ער ממשיך מלמעלה אויכעט דער העכערקייט פון אלוקות, ווי דער אייבערשטער איז העכער פון נבראים, ווי דער אייבערשטער איז מובדל פון נבראים, העט מובדל פון וועלט, נישט ווי אלוקות שטייט בהתלבשות אין וועלט, און מצד דעם וואס דער חיות ווערט נמשך דורך די מלאכים, האבן זיי אויכעט א דערהער אין דעם ענין פון סובב כל עלמין. דאס זאגט דער אלטער רבי, ווי פארוואס דארפן מלאכים ווארטן אויף זאגן קדוש ווארטן פאר אידן, ווייל קדוש איז די פשט ווי די מלאכים דערהערן דער מדריגת הבדלה, קדוש איז די פשט מובדל, וואס איז דער אייבערשטער נישט נישט דאס אז דער אייבערשטער איז מתלבש אדער דער אייבערשטער איז אט ווען דער אייבערשטער באשאפט דער וועלט און ער גיט חיות צו דער וועלט דאס איז דאס איז נישט די מדריגה פון קדושה קדושה איז די מדריגה פון אלוקות וואס איז וואס איז העכער פון התלבשות אין וועלט סובב כל עלמין די מלאך מצד עצמו האט נישט דעם ענין פון סובב כל עלמין. לאחרי ווי די נשמה המלובשת בגוף, וואס ביי מענטשן דא למטה איז אלוקות א העכערע סארט זאך, א זאך וואס איז העכער פון זיין מציאות, איז ער ממשיך מלמעלה באתערותא דלתתא איז ער ממשיך מלמעלה די מדריגה פון אלוקות וואס איז בהבדלה פון וועלט, און דער המשכה ווערט נמשך דורך די מלאכים, מצד דעם קענען זיי זאגן קדוש. מצד דער המשכה וואס אידן טוען אויף פון די מדריגה פון סובב כל עלמין וואס ווערט נמשך דורך זיי. ווייל די גאנצע המשכת השפע אין וועלט גייט אלץ דורך די שלוחי השפע די מלאכים. זאגט ער וג' פעמים קדוש כנגד ג' צמצומים שיש דרך כלל עד שיומשך ויתפשט למטה הארה זו להיות נקרא בשם השם צבאות שבכל אלה הצמצומים הוא קדוש ומובדל.

עונש אויף חטא העגל ווערט כי תשא את ראש, דער אלטער רבי מבאר רגל שבנשמה, דאס איז די מדרגת נשמה המלובשת בגוף. איצטער רעדט דער אלטער רבי די מעלה פון דער מד חלק פון דער נשמה וואס שטייט בהתלבשות דווקא אין גוף. איז פריער רעדט דער אלטער רבי וואס פאר א מדרגת האהבה מאנט זיך פון דער חלק הנשמה המלובשת בגוף.

און דאס איז דער מקור פון דער גאנצער פון זיין גאנצער חיות און קיום, און דערפאר האט ער דאס ליב אזוי ווי ער האט ליב זיין אייגענעם לעבן, א מענטש וויל לעבן, א מענטש האט ליב זיין אייגענעם לעבן, איז בשעת ער דערהערט און ער האט א מוחשיות אין דעם אז אלוקות איז זיין דער אמת'ער מקור החיים, ער איז דער מקור פון פון אלע פון אלע לעבן, גאנצן גאנצן מושג פון לעבן, וועט ער ליב האבן דעם אייבערשטן. מיט אן אהבה ווי אזוי ווי ער האט ליב זיין אייגענעם נפש. און דאס איז דער, על פי רוב, דער אולטימיט, דער מאקסימום אהבה, דער העכסטער אהבה וואס א מענטש, א נשמה בגוף, קען דערגיין צו אזא מין סארט אהבה, ליב האבן דעם אייבערשטן אפילו אויף א מדריגה פון סובב כל עלמין, א מדריגה פון אין סוף, און ליב האבן אזוי ווי דאס איז זיין אייגענעם נפש, ווייל ער דערהערט אז אלקות איז זיין מקור החיים. און איצטער רעדט דער אלטער רבי א מעלה וואס ווערט אויפגעטאן למעלה אין עולמות עליונים, דורך דעם וואס א איד למטה פועלט ביי זיך אין זיין נשמה מלובשת בגוף אזא מין סארט אהבה, טוט ער אויף א עילוי אפילו למלאכים. אז מלאכים מצד עצמם קענען נישט זאגן דער ענין פון קדוש, דאס איז זיי האבן נישט קיין דערהער אין די מדריגה פון סובב כל עלמין, און דווקא דורך דעם וואס א איד טוט זיין עבודה פון כי הוא חייך למטה, פועלט ער למעלה אז מלאכים זאלן זאגן קדוש קדוש האבן א השגה אין סובב כל עלמין און דער אלטער רבי איז ממשיך איצטער נאך א מעלה וואס איז פאראן אין דעם אהבה ווי דאס איז דווקא ווי די נשמה איז מלובש אין גוף איצטער רעדט מען אלץ די מעלות האהבה ווי דאס איז די נשמה המלובשת בגוף דווקא והנה המשכה הארה והמשכה שמתפשט למטה בישראל לבטל הגוף אליו יתברך אט דער המשכה דער התגלות אלוקות וואס ווערט נמשך צו א אידן דורך דעם וואס ער איז מבטל זיין גוף, דאס איז א מורא'דיגע אתכפיא. דער גוף מצד עצמו האט ליב עולם הזה, און אבער דורך דער התבוננות אז א מענטש פארשטייט און א מענטש זעט אז דער עיקר חיות וקיום זיינער איז געטליכקייט, וואס מצד דעם ווי דער אלטער רבי זאגט פריער ווערט בכל לבבך ווערט נתהפך אויכעט זיין יצר הרע, איז דורך דעם איז יש לו יתרון על האור והחיות מהשגת המלאכים כיתרון אור הבא מן החושך. שיש לו תוספת אורה ושמחה שגם הגוף נעשה מרכבה לייחודו יתברך. ס'איז סוף כל סוף דער אהבה ווי דאס איז למטה ביי א מענטשן וועט עס אלעמאל זיין העכער ווי דער אהבה ווערט נתוסף ווי די אהבה ווערט נתגלה צו א מלאך ווייל למטה ביי א אידן איז דורך דעם וואס נישט נאר וואס ער שטרעבט זיך צו געטליכקייט ער דערהערט כי הוא חייך נאר דער גוף זיינער שטרעבט אויכעט צו געטליכקייט בשעת דער גוף דערהערט ס'איז דער דער פיזישער נפש הבהמית דערהערט אז דער עיקר מקור החיות והקיום איז אלוקות איז דער נפש הבהמית וויל אויכעט האבן געטליכקייט דאס איז בכל לבבך בשני יצריך יצר הרע אויכעט און דאס איז דאס דער יתרון אור הבא מן החשך אז בשעת דער חשך שטרעבט זיך אויך צו אלוקות איז דאס א מורא'דיגע חיות א מורא'דיגע אור א מורא'דיגע ליכטיגקייט וואס דערפאר ולכן אמר הוי' אלוקינו שלנו ממש כמו על דרך משל האדם מתפאר על עצמו בשלו אף בבחינת רגל שבו מה שאין כן בשל אחרים אינו מתפאר אפילו ביד שחשובה יותר כיוון שאינו שלו כך הנה הארה והמשכה זו אף שהיא רק זיו והארה בעלמא שיורדת מטה מטה והיא בחינת רגל לעיקרי אשר למעלה שאינו יכול להתפשט תוך גוף שזו עשר עד עיקר בחינת ראש לגבי זה המקום כן אלוקינו זה ממש שלנו זה בנו מטה משה מאלוקיכם. די אלטער רבי זאגט זייער א אינטערעסאנטע זאך דא, די אלטער רבי רעדט אלץ דער מעלה פון דער נשמה המלובשת בגוף, ווי די אלטער רבי אין לקוטי תורה איז אלץ אזוי בקיצור, די אלטער רבי רעדט שוין איז מרמז וואס ער גייט רעדן ווייטער. ס'איז פאראן די רגל פון די נשמה און די ראש פון די נשמה. די ראש פון די נשמה איז שרש הנשמה למעלה אין עולמות העליונים. און די רגל שבנשמה איז די נשמה וואס איז מלובש אין גוף. דער אהבה וואס איז דא מצד דעם רגל שבנשמה איז צו א נידעריגערע מדריגה פון געטליכקייט. פארוואס האט די נשמה שמלובש בגוף פארוואס האט ער ליב דעם אייבערשטן? ווייל דאס איז זיין מקור החיות. ווייל דער אייבערשטער דאס איז זיין נפש, דאס איז זיין חיות. דער אהבה וואס דער נשמה שלמעלה האט איז צו גאר א העכערע מדריגה וועט דער אלטער רבי שפעטער מבאר זיין, און צו אן אנדערע סארט אהבה. ס'איז אינגאנצן א העכערע סארט אהבה וועט דער אלטער רבי שפעטער מבאר זיין. וואס דער אלטער רבי זאגט אף על פי כן בשעת א איד זאגט הוי' אלוקינו האט ער אינזינען דעם אהבה וואס ער האט מצד דער נשמה המלובשת בגוף. דער אהבה ווערט פון דער נשמה וואס איז מלובש אין גוף, הגם ס'א נידעריגערע מדריגה פון אהבה, אבער וויבאלד אז דאס שאפט זיך פון זיין אייגענע הארעוואניע, זיין אייגענע יגיעה, ער דארף ארבעטן ביי זיך איבערמאכן זיין גוף, איז דאס טייערער ביים מענטשן אסאך העכער ווי דער אהבה ווי עס איז דא מצד דעם ראש, מצד דעם שרש הנשמה למעלה. ווייל דער אהבה דאס איז מצד זיין אייגענע הארעוואניע, איז דאס על דרך ווי א מענטש איז זיך מתפאר מיט זיין פוס לגבי דער האנט פון א צווייטן. ווייל דאס איז דאס איז זיין פוס, א מענטש קען גוט לויפן, צו א מענטש קען גוט טאנצן, ווייל א מענטש איז צופרידן מיט זיין אייגענעם פוס, ווייל א מענטש איז איז זיך מתפאר מער פון דער פון א צווייטער האט קינצלער זייער גוטע הענט, ווייל דאס איז זיין פוס, דאס איז זיין מציאות,

ער האט עס. איז אויך כך. הנה האור והמשכה זו, דער האור והמשכה איז דער אהבה וואס איז דא. די אלוקות וואס לייכט ביי די נשמה מלובשת בגוף, זאגט ער, אף שהיא רק זיו והארה בעלמא, שיורד מטה מטה, און דאס איז נאר בחינת רגל לעיקר האור שלמעלה, וואס אין יכולת להתפשט בתוך הגוף, איז דאס רעדט ער דער דער נשמה שלמטה וואס ווערט אנגערופען א רגל לגבי די שרש הנשמה למעלה וואס איז ער דאס איז די נשמה שלמעלה וואס קען נישט נתלבש ווערן אין גוף ווערט אנגערופען בחינת ראש לגבי זה האבן מיר קוים געווען הנה אלקינו זה ס'איז דאס איז אונזער גאט שלנו ממש שלנו איז זאגט ער כדכתיב בנים אתם להשם אלקיכם זאגט א רבי זי ע איסר זאגט אלטער רבי א מעלה מיוחדת איז דא אין דער פוס לגבי לגבי

דאס גייט ער מבאר זיין, זאגט ער אזוי, וברא קרא דבר שנעשה, דורך דער אהבה ווערט די נשמה וואס בגוף כמו בחינת רגל לגבי האדם, שהוא עצמות אחד, אזוי ווי די רגל פון דעם מענטשן, אפילו ס'איז נאר א, ס'איז נאר א רגל, ס'איז נאר א פוס, ס'איז א נידעריגע מדריגה, אבער ס'איין מהות, ס'איין מענטש, ס'איז א חלק פון דער גוף האדם, איז, זאגט ער אזוי, ולכן אמרו ז"ל בטל רצונך מפני רצונו, דהיינו להיות בחינת רגל אצל הקדוש ברוך הוא, ולהיות בטל עצמו ולעשות רצונו כמו שהרגל בטל לגבי האדם. שלכל אשר יחפץ יטנו ואין לו עצמו בחירה ורצון כלל, איז על דרך זה זאל א מענטש פועל זיין ביי זיך ער זאל ווערן א רגל לגבי דעם אייבערשטן. ס'איז דער אהבה וואס א מענטש פועלט ביי זיך דער כי הוא חייך, דער דער אויפטו פון דער אהבה איז אז ער זאל מאכן ביי זיך ער זאל ווערן בבחינת רגל לגבי דעם אייבערשטן, זיין בבחינת ביטול לגבי דעם אייבערשטן. וויבאלד אז ער דערהערט אז דער אייבערשטער דאס איז דער עיקר החיות זיינע, איז אזוי ווי דער רגל. פארוואס בשעת דער מענטש וויל רוקן זיין פוס רוקט זיך זיין פוס בדרך ממילא? ווייל דער פוס, עס איז מאיר ביי אים, ביי דער פוס איז א חלק פון מענטשן, ס'איז ס'איז דא איין נפש וואס ער באלעבט דעם גאנצן קערפער און דער גוף, דער רגל איז א חלק פון דער קערפער. על דרך זה בשעת א מענטש דערהערט ווי דער אייבערשטער איז דער עיקר החיות פון אלץ, ווערט ער א רגל לגבי דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז זיין מקור החיות, איז ער איין מענטש, איז ער איין מציאות כביכול מיטן אייבערשטן. ער איז ער איז א אבר וואס דער אייבערשטער איז מחי איז מחיה, ער איז אן אבר וואס דער אייבערשטער איז מקור החיים, קומט אן און באלעבט אים, ווערט ער בטל צו אלוקות בדוגמת הרגל איז בטל צו מענטשן. איז דער דער דער אהבה דארף צוברענגען צו דעם אז דער מענטש זאל ווערן אזוי ווי א פוס לגבי דעם אייבערשטן, נתבטל ווערן צום אייבערשטן, בדוגמת רגל. וזהו שאומרים תחילת ברכות השחר הנותן לשכוי בינה, להבחין בין יום ובין לילה, דער אלטער רבי טייטשט, זאגט אזוי, כי התעוררות בחינת האהבה והיראה שבא לאדם, דער אלטער רבי גייט צוריק וואס ער זאגט אין דער אנהייב סעיף, אין דער אנהייב אז דער ראי' דער אהבה פון כי הוא חייך, דאס קומט מצד דעם וואס א מענטש קען האט א ראי' מוחשית אין געטליכקייט. בכדי זיין א ראי' מוחשית דארף ער זיין א גילוי, השם עליהם יראה, עס דארף זיין א גילוי מלמעלה. איז דאס איז די פשט אין די ברכה הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה, טייטשט ער אזוי, כי התעוררות בחינת אהבה והיראה שבא לאדם אינו מצד עצמו, כי אם שבא לאדם מלמעלה אט די בחינת שכוי רוחני שיש לו מלמעלה, שהוא המבחין בין יום ובין לילה. ס'הייסט וואס איז דער מקור המקור המשכה אז זאל לייכטן דעם ענין פון ראי' חושית אין אלוקות, דאס שטאמט פון דער דער אייבישטער גיט א שכוי, א שכוי דאס איז דער מקור למעלה וואס איז ממשיך דער ראי' חושית אין געטליכקייט שהוא המבחין בין יום דהיינו בין החסדים לגבורות על ידי המשכת בינה עילאה אלטער רבי איז נישט מסביר דאס איז א ענין אין קבלה אז דער שרש פון דער ראי' חושית אין געטליכקייט וואס איז דא ביי מענטשן למטה דער בחינה למעלה ווערט אנגערופען שכוי שכוי בינה וואס דער אייבישטער איז הנותן לשכוי בינה. וכן על דרך זה כל שאר הברכות וכל סדר התפילה למתבונן בהם ומשכיל על דבר ימצא. אינטערעסאנט, אלטער רבי זאגט, דער ענין פועל זיין ביי זיך דער אהבה כיו חייך, דער אלטער רבי רעדט כמה מעלות אין דער אהבה כיו חייך. פריער רעדט ער אויף פון וואנעט קומט דער אהבה דורך ראי' חושית. וואס פועלט דער אהבה ביי א מענטשן אז ער האט ליב נישט נאר ממלא כל עלמין אויך סובב כל עלמין דאס איז דער מקור החיות זיין. ביז דאס ברענגט דורך אן עילוי אין מלאכים, און דאס טוט אויף אן עילוי אז ווערט נתהפך זיין גוף, בכל לבבך בשני יצריך, מעלה פון אתהפכא יתרון האור מתוך החשך. דערנאך רעדט דער אלטער רבי נאך א מעלה אז ער ווערט בבחינת רגל לגבי דעם אייבערשטן, ווייל וויבאלד אז ער דערהערט דעם אייבערשטער זיין עיקר החיות, ווערט ער אזוי ווי א פוס, ער ווערט בטל לגבי צום אייבערשטן, רעדט ער אלץ מעלות אין דעם אהבה פון כי הוא חייך, דאס הייסט דאס איז דער אהבה וואס מאנט זיך פון א אידן ווי ער איז דא למטה אין א גוף, און דער אלטער רבי זאגט אז דאס איז דער גאנצער מכוון פון ברכות השחר אן,

אה, איז דאס האט ער געענדיגט מסביר זיין דעם ענין פון כי הוא חייך, איצטער זאגט ער אך כדי להמשיך לו אהבה זו שהיא אהבה מלמעלה אבער דאס איז אלץ לאחרי ווי עס ווערט נמשך מלמעלה די הוי' עליהם יראה דאס איז די גאנצע סדר התפילה אבער בכדי אז מען זאל זיין א כלי צו דער גילוי מלמעלה פון דער ראי' מוחשית דארף זיין פריער כדי להמשיך לו אהבה זו שהיא אהבה מלמעלה. יא, וואס דו זאגסט פריער איז בכדי ער זאל ווערן א כלי צו דעם, צריך מתחילה לבטש את הגוף ולהכניעו להשפילו במרירות, וואס זאל מען קען מאכן, ס'איז קרוב השם לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע, דאס איז באמת, דאס איז נישט דער עבודה פון דאווענען, דאס איז די עבודה פון קריאת שמע שעל המיטה, ווי דער אלטער רבי זאגט. כדכתיב קרוב השם לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע, וכתיב זבחי אלוקים רוח נשברה, ווייל בכדי שימשך בחינת הווי' לבחינת אלוקים שלנו, בכדי אז אלוקות זאל ווערן אונזער לעבן, און דאס איז דער גאנצער מכוון פון דאווענען, אז הווי' סובב כל עלמין דאס זאל ווערן כי הוא חייך ממש, איז דארף דאס איז צריך מתחילה לעשות זבחי אלוקים שדרך ההנים של בחינת הווי', דארף זיין א ענין פון ביטול, א ענין פון שפלות, והנה כל זה נקרא אתערותא דלתתא ממטה למעלה בענין התפילה, עס איז. דער גאנצער סדר העבודה פון פון סיי דער שפלות און מרירות דאס איז דאס שטייט אין אין אין אין אין עומדין להתפלל אלא מתוך הכנעה, מתוך שפלות ווי רבי רש"י זאגט, שפלות און דאס איז ענין פון הכנעה, כובד ראש, דאס איז אלץ א חלק פון דעם ענין התפילה. און דער ענין התפילה איז אויפטון דער אהבת השם כי הוא חייך, דער הכנה צו דעם דארף זיין דער ענין פון שפלות, דורך דעם ווערט השם עליהם יראה אז דער מענטש ווערט זוכה צו ראי' מוחשית אין געטליכקייט, א ראי' מוחשית אז ער זעט קלאר אין א מוחש'דיגע אופן ווי אלוקות איז זיין מקור החיים, און דערנאך דארף א מענטש דורכטון און ארבעטן ביי זיך אויף צו קובע זיין ביי זיך אין זיין מציאות דעם ענין, און דאס איז דער גאנצער סדר התפילה, דאס איז דער בכל לבבך, דאס דאס איז אלעס אינעם ענין פון תפילה. דער המשך רעדט דער אלטער רבי ענינים פון תורה וואס איז שוין נאך צען. אקעי מ'וועט ממשיך זיין די מאמר בעזרת השם. וואס דער אלטער רבי האט מבאר געווען געווען די וואך איז, דער אלטער רבי הייבט אן מבאר זיין די פסוק שמאלו תחת לראשי, דער אלטער רבי וויל דא מבאר זיין כי תשא את ראש, אז בשעת א איד קריגט אן עונש אויף א חטא ווערט א הגבהה אין זיין קאפ אין ראש. און פריער דארף מען מברר זיין וואס איז דער בחינת ראש פון א אידן און וואס איז דער רגל פון א איד. איז די בחינת רגל פון א אידן איז דער נשמה בחינת הנשמה המלובשת בגוף. און די אלטער רבי רעדט אין גאנץ דער חלק פון מאמר וואס איז דער וואס מאנט זיך פון הנשמה המלובשת בגוף וואס דאס ווערט אנגערופן דעם רגל שבנשמה וואס מאנט זיך איז דער בחינת האהבה כי הוא חייך. וואס דאס איז דער גאנצער סדר פון דאווענען, סדר התפילה, בכל לבבך, און וואס דער אהבה אז א מענטש זאל דערהערן ווי דער אייבערשטער, דאס איז זיין, דאס איז זיין לעבן, דאס איז זיין נפש, דאס איז דער, דאס איז דער בכל לבבך, דאס איז דער חלק פון דעם ענין, שפעטער וועט ער מבאר זיין דעם ענין פון תורה, דאס איז בכל נפשך, און דערנאך וועט ער מבאר זיין די בחינת הראש פון דער נשמה, דאס איז בכל מאודך, און ווי דורך דעם ענין פון עונש על חטא ווערט הגבהה אין דעם בחינה פון ראש. דאס גייט ער רעדן אין דעם המשך המאמר.